בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף עיין ו, מיר הייבן אן דף עיין ה עמוד ב' אונטן, אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, עשרה בתים זה לפנים מזה, פנימי נותן את עירובו ודיו, וואס טייטש אזוי, ביי א חצר, וואס דא א חצר וואס ארום דעם איז דא אפאר שטיבער, און איינע פון די שטיבער, איז מחובר צו נאך אסאך שטיבער, צו צען שטיבער, וואס טייטש די ערשטע שטוב איז אפן צום חצר, אונטער די ערשטע שטוב איז דא א צווייטע, א דריטע, א פערדע, א פיפטע, א זעקסטע, א זיבעטע, א אכטע, א ניינטע, א צענטע, צען שטיבער אזוי אויסגעשורה'ט, וואס יעדעס איינס האט א טויער איינע צום צווייטן, צום דריטן, צום פערדן, אזוי אלע זענען אפן איינע צום צווייטן, איז די דין איז, אז די צענטע, וואס טייטש די לעצטע שטוב וואס איז די ווייטסטע פון די חצר, ער דארף זיך משתתף זיין דא בעירוב, און אלע אנדערע ניין שטיבער דארפן זיך נישט משתתף זיין מיטן עירוב, פארוואס? ווייל די משנה אין דף פ ה עמוד ב' זאגט אז איינער וואס וואוינט אין א בית שער, בית שער דאס איז א חצר פלעג האבן אזא בודקעלע א דירה פאר א שומר צו וואוינען דארט, איז דער וואס וואוינט אין די בית שער ער דארף זיך נישט משתף זיין מיטן עירוב, ס'טייטש ער אסר'ט נישט אויף די רעשט פון די בני החצר, און במילא דא אויך, יעדע דירה חוץ די צענטע הייסט א בית שער, די צענטע די לעצטע דאס איז די שטוב, די ניינטע איז די בית שער פון די צענטע, די אכטע די בית שער פון די ניינטע אזוי ווייטער אלע הייסן א בית שער, און במילא נאר די צענטע דארף מאכן אן עירוב, ור' יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, און זאגט אפילו חיצון, אפילו די ערשטע דארף אויך מאכן, און די גמרא פרעגט גראד חיצון, בית שער הוא, די ערשטע איז דאך א בית שער, וואס טייטש ס'איז דאך דא א שטוב דערנאך, און במילא הייסט ער א בית שער, דארף ער נישט מאכן קיין עירוב, זאגט די גמרא, רבי יוחנן האט טאקע נישט געמיינט די ערשטע, נאר האט געמיינט חיצון של פנימי, וואס טייטש די ניינטע, חוץ פון די צענטע דארף אויך די ניינטע מאכן אן עירוב, פארוואס? ווייל רבי יוחנן האלט מ'עט שוין זען אז א בית שער דאס איז נאר א בית שער פון א חצר וואס איז דא דארט צוויי שטיבער, נישט דא אזאך א בית שער פון איין שטוב, און פאר דעם די ניינטע איז נישט קיין בית שער ווייל עס איז נאר א בית שער פאר די צענטע נישט דא אזאך א בית שער פאר איין שטוב, פון די אכטע און ווייטער זיי דארפן נישט האבן א חלק אין די עירוב, אבער די ניינטע דארף נאך יא, און דאס זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, מר סבר בית שער דיחיד שמיה בית שער, און מר סבר מר סבר לא שמיה בית שער, און ר' יוחנן האלט אז א בית שער פון א יחיד הייסט נישט קיין בית שער, און פאר דעם די ניינטע דארף נאך האבן דא א חלק אינעם עירוב, דארף זיך משתף זיין אין דעם עירוב. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה אמר רב, שתי חצרות ושלשה בתים ביניהם, וואס טייטש ס'איז דא צוויי חצרות, יעדע חצר איז דא אפאר שטיבער, אבער מען רעדט נישט יעצט פון די אלע שטיבער ארום די חצר, נאר ביי איין חצר איז דא א שטוב, וואס די שטוב איז מחובר צו נאך א שטוב, וואס די צווייטע שטוב איז מחובר צו א דריטע שטוב, און די דריטע שטוב איז אפן צו א חצר, וואס טייטש לאמיר זיך מצייר זיין ס'איז דא דא צוויי חצרות, צווישן די צוויי חצרות איז דא דריי שטיבער, די רעכטע שטוב איז אפן צום רעכטן חצר, די לינקע שטוב איז אפן צום לינקע חצר, און די מיטלסטע שטוב איז פונקט אינצווישן נישט אפן צו קיין שום חצר, נאר ס'איז אפן צו די צוויי שטיבער, און די דין איז אזוי, זה בא דרך זה ונותן עירובו בזה, וזה בא דרך זה ונותן עירובו בזה, זה נעשה בית שער לזה, וזה נעשה בית שער לזה, וואס טייטש, די ערשטע און די דריטע שטוב דארפן נישט האבן קיין חלק אין די עירוב, ווייל סיי די ערשטע און סיי די דריטע זענען בעצם א בית שער פארן צווייטן, ווייל די צווייטע קען דאך ארויסגיין דורך די ערשטע צו די חצר דארט, אדער דורך די דריטע צו די חצר דארט, און פארדעם גייט מען אריין אין די מיטלסטע שטוב אין די צווייטע שטוב פון די זייט און פון די זייט, ביידע זייטן, און ביידע לייגן דארט אריין די עירוב אמצעי הוה ליה בית שמניחין בו עירוב, אין צריך ליתן את הפת, און ממילא איז אזוי, די מיטלסטע שטוב אליין דארף זיך נישט משתף זיין מיטן עירוב, ווייל דארט לייגט מען די ברויט, די רעכטע שטוב די ערשטע און די דריטע, דארפן בכלל נישט געבן קיין ברויט, פארוואס ווייל זיי הייסן א בית שער, איז קיין איינע פון די דריי שטיבער דארפן נישט געבן קיין ברויט, נאר די אנדערע שטיבער ארום די חצר וועלן דארפן געבן, די ערשטע און די דריטע העלן נישט דארפן געבן ברויט, פארוואס ווייל זיי זענען א בית שער, די צווייטע וועט נישט דארפן געבן ברויט, ווייל ביי אים לייגט מען דאך די ברויט און די שטוב וואס מען לייגט דארט די ברויט דארף זיך נישט האבן קיין חלק אין די ברויט, נאר די אנדערע, וואס טייטש שטיבער אין די זייט וואס דא נאך שטיבער זיי עלן זיך דארפן משתף זיין, זאגט יעצט די גמרא, בדיק להו רחבה לרבנן, האט רחבה געפרעגט פון די רבנן א שאלה. האט ער געפרעגט אזוי, שתי חצרות ושני בתים ביניהם, וואס איז די דין אז ס'איז דא צוויי חצרות, א רעכטע מיט א לינקע, וואס צווישן די צוויי חצרות איז דא צוויי שטובער, פריער האט מען געזען צוויי חצרות מיט דריי שטובער אינדערמיטן, דא זעהן מיר צוויי חצרות מיט צוויי שטובער אינדערמיטן, ס'טייטש די רעכטע שטוב איז אפן צום רעכטן חצר, די לינקע שטוב איז אפן צו די לינקע חצר, און צווישן די צוויי שטובער איז אויך דא א טיר, זה בא דרך זה ונתן עירובו בזה. וזה בא דרך זה ונתן עירובו בזה, קנו עירוב או לא. און די שאלה איז מי משוית להו לגבי דהאי בית ולגבי דהאי בית שער, ולגבי דהאי בית שער ולגבי דהאי בית. דהיינו, פשט פון די שאלה איז דא אזוי. בעצם, די ציור וואס רעדט זיך דא איז, אז די רעכטע חצר, די רעכטע חצר וואס איז אפן צו די רעכטע שטוב, האט אריינגעלייגט די עירוב אין די לינקע שטוב, און די לינקע חצר האט אריינגעלייגט די עירוב אין די רעכטע שטוב. וואס איז געשען דא? איז לאמיר אננעמען די רעכטע חצר. די רעכטע חצר לייגט אריין די עירוב אין די לינקע שטוב, איז בעצם וואלט מען געזאגט אז עס איז גוט, עס איז א מחיה, פארוואס? ווייל די רעכטע שטוב עט ווערן א בית שער צום לינקן, און די לינקע שטוב דארט ליגט די עירוב. אבער, טאמער מען זאגט אזוי, איז לאמיר טראכטן וואס ס'עט זיך טון מיטן לינקן חצר. די לינקע חצר האט געלייגט די עירוב אין די רעכטע שטוב. יעצט, פריערט האט מען געזאגט אז די רעכטע שטוב איז א בית שער צום לינקע שטוב. טאמער די רעכטע שטוב איז א בית שער, קען מען דארט נישט לייגן קיין עירוב, ווייל א עירוב טאר מען נישט לייגן א בית שער נאר אין א שטוב, און ממילא, יעצט וועסטו מיר זאגן אז די רעכטע שטוב ווערט א בית, א געהעריגע שטוב, און די לינקע ווערט זיין בית שער. קומט אויס יעדע שטוב ווילסטו אנקוקן סיי ווי א שטוב און סיי ווי א בית שער. איז דאס איז די שאלה צו מ'קען דאס טון צו נישט. אמרי ליה, האבן זיי אים געזאגט, שניהם לא קנו עירוב, ביידע האבן נישט קונה עירוב געווען ווייל ממה נפשך, אי בית שער משווית ליה, טאמער דו קוקסט אן די שטובער ווי א בית שער, איז דאך די דין הנותן את עירובו בבית שער באכסדרה ומרפסת, אינו עירוב, די דין איז אז מען לייגט אריין א עירוב אין א בית שער איז נישט קיין עירוב מילא די שטיבער קען נישט זיין א בית שער, ווייטער אי בית משווית ליה, טאמער דו קוקסט אן די שטיבער ווי א בית נישט ווי א בית שער איז סתם אזוי דא א פראבלעם, ווייל קא מטלטל לבית דלא מערב ליה, ווייל טאמער קוקסט אן די רעכטע שטוב און אויך די לינקע שטוב ווי א שטיבער נישט ווי א בית שער, דעמאלטס איז פשט די רעכטע חצר האט געלייגט די עירוב אין די לינקע שטוב, יעצט טאמער די רעכטע חצר לייגט די עירוב אין די לינקע שטוב קענען זיי דאך שבת נישט גיין עס ארויסנעמען פון דארט, ווייל זיי קענען נישט דורכגיין די רעכטע שטוב עס נעמען, ווייל די רעכטע שטוב איז נישט קיין בית שער, טאמער די רעכטע שטוב איז א בית שער איז נישט קיין שום פראבלעם, אבער טאמער די רעכטע שטוב איז אויך א שטוב, קענסטו נישט דורכגיין איין שטוב אריינגיין אין די צווייטע שטוב שבת ארויסנעמען דיין עירוב, ווייל די לינקע שטוב איז נישט קיין חלק פון די רעכטע חצר, און די רעכטע שטוב איז נישט קיין חלק פון די לינקע חצר, נאר טאמער דו גייסט אדורך א בית שער, אבער דו גייסט דאך נישט דורך א בית שער, מילא יעדע חצר מיט די שטוב הייסט א באזונדערע חצר, קענסט נישט אריינגיין פון איינע צום צווייטן, און במילא בלייבסטו שטעקן ממה נפשך, און פארדעם ביי אזא ציור וואס די רעכטע חצר לייגט די עירוב אין די לינקע שטוב, און די לינקע חצר לייגט אין די רעכטע שטוב, איז ממה נפשך, טאמער די שטיבער זענען א בית שער איז די עירוב נישט קיין עירוב, טאמער די שטיבער זענען שטיבער זענען די עירוב אויך נישט קיין עירוב, זאגט די גמרא אבער, ומאי שנא מדרבא, פארוואס איז דער דין אנדערש פון רבא'ס דין, דאמר רבא, ווייל רבא האט געזאגט א דין אזוי, אמרו לו שנים צא וערב עלינו, ס'טייטש צוויי מענטשן זאגן פאר א שליח, גיי מאך אונז אן עירוב תחומין, לאחד עירב עליו מבעוד יום, ולאחד עירב עליו בין השמשות. דער שליח איז געגאנגען ער איז יעצט א שליח פון צוויי מענטשן ער גייט מאכן א עירוב תחומין פאר ביידע, פאר איינער האט ער געמאכט די עירוב תחומין ווען ס'איז נאך געווען פרייטאג ווען מ'מעג מאכן, פאר די צווייטע האט ער עס געמאכט בין השמשות וואס ס'איז א ספק צו ס'איז פרייטאג צו ס'איז שבת, טאמער ס'איז פרייטאג איז עס א גוטע עירוב, טאמער ס'איז שבת איז עס נישט קיין גוטע עירוב, יעצט זה שעירב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות, דער וואס ער האט אראפגעלייגט זיין עירוב פרייטאג, זיין עירוב איז אויפגעגעסן געווארן בין השמשות, וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל עירובו משתחשך, און די אנדערע וואס ער האט אראפגעלייגט בין השמשות, אט איז אויפגעגעסן געווארן ווען ס'איז געווארן טונקל, די חלק איז נישט וויכטיג צו ס'איז אויפגעגעסן געווארן צו נישט, ווייל מ'דארף ס'איז נישט נוגע דא צו די נידון וואס מ'רעדט דא, אבער דרך אגב ווען מ'האט שוין געזאגט איינס איז אויפגעגעסן געווארן בין השמשות איז די צווייטע אויפגעגעסן געווארן ווען ס'איז טונקל, איז די שאלה דא איז אזוי, בעצם איז די שאלה וויאזוי קוקט מען אן די בין השמשות, טאמער מ'קוקט אן בין השמשות, כאילו ס'איז טאג, כאילו ס'איז פרייטאג, דעמאלטס איז די ערשטע עירוב נישט קיין גוטע עירוב, און די צווייטע עירוב יא א גוטע עירוב, פארוואס? די ערשטע עירוב האט מען טאקע אראפגעלייגט פרייטאג, אבער ס'איז אויפגעגעסן געווארן פרייטאג, ס'איז אויפגעגעסן געווארן בין השמשות, און במילא איז נישט קיין גוטע עירוב. די צווייטע עירוב האט מען אראפגעלייגט בין השמשות, וואס בין השמשות זאגסטו דאך איז טאג, ס'איז פרייטאג, און ס'איז אויפגעגעסן געווארן נאר ביינאכט, און במילא איז עס יא א גוטע עירוב. און במילא טאמער בין השמשות איז טאג, איז די ערשטע עירוב נישט גוט, און די צווייטע עירוב יא גוט. מה שאין כן טאמער בין השמשות איז נאכט, איז פארקערט, די ערשטע עירוב, איז יא גוט, ווייל כ'האב עס אראפגעלייגט פרייטאג, און מ'האט עס אויפגעגעסן בין השמשות, וואס טייטש נאכדעם וואס ס'איז שוין געווארן נאכט, און ממילא איז עס א גוטע עירוב. אבער די צווייטע עירוב איז נישט קיין גוטע עירוב, ווייל די צווייטע עירוב האסטו אראפגעלייגט בין השמשות, און בין השמשות איז דאך שוין געווען שבת, און ממילא ממה נפשך איז דאך איין עירוב נישט קיין גוטע עירוב. פון דעסטוועגן, זאגט רבא, שניהם קנו עירוב, אז ביידע עירובין זענען יא א גוטע עירוב, פארוואס? ווייל ס'איז א ספק דרבנן, און ביי עירובין גייט מען אלעמאל לקולא, און במילא גייט מען לקולא ביי ביידע און מען זאגט ביידע איז א גוטע עירוב, און במילא לכאורה דא אויך, פארוואס זאגט מען נישט אז מען זאל אנקוקן די צוויי שטיבער לקולא אלעמאל, דהיינו סיי אז ס'איז א בית שער און סיי אז ס'איז א שטוב, פארן רעכטן חצר עט מען אנקוקן די רעכטע שטוב ווי א בית שער און די לינקע שטוב ווי א שטוב, און פארן לינקע חצר עט מען אנקוקן די לינקע שטוב ווי א בית שער און די רעכטע שטוב ווי א שטוב, און אזוי וועט מען מעגן טראגן אין ביידע, זאגט די גמרא ניין, ס'איז אנדערש, הכי השתא התם, ספק יממא, ספק לילה, לא מינכרא מילתא, דארט וואס די צוויי עירוב'ן האט מען אראפגעלייגט בין השמשות, די מעשה פון בין השמשות איז דאך נישט ניכר גארנישט, טייטש בין השמשות איז דאך קען זיין טאג ס'קען זיין נאכט, קיינער ווייסט דאך נישט וואס איז באמת די דין בין השמשות, וואס טייטש מ'זעהט נישט דא א סתירה, יעצט אז איך פסק'ן פאר ביידע מענטשן אז ביידע ענקער עירוב'ן זענען גוטע עירוב'ן, א מענטש קוקט עס אין די זייט, ער ווייסט ס'טוט זיך דא, ער זעט נישט קיין סתירה דא, ס'שיינט נישט דא קיין פראבלעם, אבל הכא אבער דא, ווען ס'איז דא צוויי שטיבער, אי דלגבי האי בית, לגבי דהאי בית, אי לגבי דהאי בית שער, לגבי דהאי נמי בית שער, וואס טייטש דא, וואונדערט זיך א מענטש וואס גייט דא פאר, איז דאס א שטוב צו איז דאס א בית שער, ס'איז זיך סותר מיניה וביה ס'שרייט ארויס, די רעכטע שטוב, קענסטו נישט אנקוקן די זעלבע רגע, סיי ווי א בית שער, און סיי ווי א חצר, ס'איז נישט אזוי ווי בין השמשות וואס איז א פארגאנגענהייט, ס'איז דא, ס'שרייט, ס'איז נישט גוט, און פאר דעם איז דא אנדערש, און פאר דעם קען זיין אז דא איז דער דין אז מ'עט טאקע אין ביידע חצירות נישט טארן טראגן. הדרן עלך הדר, הדרן עלך הדר, הדרן עלך הדר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, חלון שבין שתי חצירות, טאמער ס'איז דא צוויי חצירות, מיט ווענט צווישן זיך, ס'איז דא א וואנט צווישן די צוויי חצירות, און אין די וואנט איז דא א פענסטער, און די פענסטער איז גרויס, ארבע על ארבע, ס'איז פיר טפחים אויף פיר טפחים, און די זעלבע זאך ס'איז בתוך עשרה, ס'איז אין די צען טפחים פון די ערד, ס'איז נישט העכער צען טפחים פון די ערד, און די דין איז, מערבין שנים, ואם רצו מערבין אחד, ביי אזא ציור, וואס ס'איז דא דא א פענסטער צווישן די צוויי חצרות, האבן זיי צוויי ברירות, אדער מאכט יעדער א עירוב פאר זיך, אדער מאכן זיי א עירוב צוזאמען, פארוואס? ווייל די פענסטער הייסט א גוטע פענסטער אז זיי זאלן קענען מאכן א עירוב צוזאמען, טאמער ס'וואלט נישט געווען קיין פענסטער, וואלטן זיי נישט געטארט מאכן עירוב צוזאמען. דא איז דא א פענסטער וואס איז ברייט פֿיר אויף פֿיר און ס'איז אין די צען טפחים, הייסט א גוטע פענסטער, ס'טייטש מ'קען דא אריבערגיין ס'הייסט אזויווי א פתח, און ממילא קענען זיי מאכן צוזאמען, אבער טאמער זיי ווילן נישט, קען יעדער מאכן אן עירוב פאר זיך. וואס איז אבער טאמער פחות מארבע על ארבע, או למעלה מעשרה, די פענסטער איז קלענער פון פֿיר אויף פֿיר אדער ס'העכער צען טפחים, דעמאלטס מערבין שנים ואין מערבין אחד, דעמאלטס איז נאר טאמער יעדער מאכט עירוב פאר זיך איז ס'עירוב, אבער צוזאמען קענען זיי נישט מאכן קיין עירוב. פארוואס? ווייל אזא סארט פענסטער קלענער פון פֿיר אויף פֿיר, אדער אויב ס'איז העכער פון צען טפחים, הייסט נישט כאילו די צוויי חצירות זענען צוזאמען, ממילא קענען זיי נישט מאכן אן עירוב צוזאמען. זאגט די הייליגע גמרא, לימא תנן סתמא, כרבי שמעון בן גמליאל דאמר כל פחות מארבע כלבוד דמי, לכאורה זעהט מען דאך פון די משנה אז די משנה גייט כשיטת רבי שמעון בן גמליאל, וואס רבי שמעון בן גמליאל זאגט יעדע זאך וואס איז ווייניגער פון פיר טפחים הייסט ווי לבוד, פארדעם, די פענסטער וואס איז קלענער ווי פיר אויף פיר קוק איך אן ווי לבוד כאילו ס'איז פארמאכט, לבוד איז טייטש, יעדע זאך וואס איז ווייניגער פון פיר טפחים קוק איך אן כאילו ס'איז מחובר, א פענסטער וואס איז קלענער פון פיר טפחים לויט רבי שמעון בן גמליאל איז כאילו ס'איז פארמאכט, פארדעם א פענסטער קלענער פון פיר טפחים זאגט די משנה נישט קיין גוטע פענסטער, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא כרבנן, מען קען אוודאי זאגן די משנה גייט אויך כשיטת חכמים, וואס די חכמים האלטן אז דריי טפחים הייסט נאך אויך לבוד, נאר עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן גמליאל, אלא לענין לבודין. די מחלוקת איז ביי לבוד, אבל לענין פתחא, אבער ביי א טיר, ביי א פענסטער, זאל הייסן א פתח, אפילו רבנן מודה, איז אוודאי די חכמים אויך מודה, דאי איכא ארבעה על ארבעה חשיב, טאמער ס'איז פיר טפחים אויף פיר טפחים, איז עס גענוג חשוב, ס'הייסט א טויער, ואי לא לא חשיב, און טאמער ס'איז ווייניגער ווי פיר טפחים אפילו לבוד איז דאס נישט, אבער א טויער הייסט עס נישט, און פארדעם עט מען נישט טארן מאכן א עירוב און משתף זיין די צוויי חצירות צוזאמען. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה פחות מארבעה, טאמער ס'איז ווייניגער ווי פיר טפחים, דעמאלטס, טארן זיי נישט מאכן א עירוב צווישן זיך, זאגט די גמרא פשיטא, כיוון דאמר ארבעה על ארבעה בתוך עשרה, נאכדעם וואס די משנה זאגט אז ווען ס'איז פיר אויף פיר אין די צען טפחים קען מען מאכן א עירוב צווישן זיך, און ממילא אנא ידענא ווייס איך שוין אליין אז דפחות מארבעה ולמעלה מעשרה לא, אז טאמער ס'איז ווייניגער פיר אויף פיר, אדער טאמער ס'איז צו הויעך, ס'איז נישט אין די צען טפחים פון ערד, קען מען נישט מאכן אן עירוב מיט איין חצר מיטן צווייטן נאר באזונדער, זאגט די גמרא ניין, הא קא משמע לן, טעמא דכולו למעלה מעשרה, אבל מקצתו בתוך עשרה, מערבין שניים ואם רצו מערבין אחד, וואס טייטש ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די ערשטע דין פון די משנה, חלון שבין שתי חצרות ארבעה על ארבעה בתוך עשרה, וואלט איך געזאגט די גאנצע פענסטער דארף זיין אין די צען טפחים פון די ערד אבער טאמער א חלק שטעקט זיך ארויס העכער פון צען טפחים איז עס א פראבלעם, פארדעם חזר'ט די משנה איבער און די משנה זאגט ניין, פחות מארבעה על ארבעה או למעלה מעשרה, נאר ווען די גאנצע פענסטער איז העכער צען טפחים, ס'שטעקט זיך גארנישט אריין אין די צען טפחים דעמאלטס איז א פראבלעם. אבער טאמער אביסל פון די פענסטער איז אין די צען טפחים פון די ערד, הייסט עס שוין א גוטע פענסטער, ס'הייסט שוין א פתח, און ממילא קענען זיי שוין מאכן אן עירוב צוזאמען די צוויי חצרות, און פארוואס? טאקע ווייל היות וואס ס'איז דא א חלק פון די פענסטער וואס איז אין די צען טפחים פון די ערד, איז פשט ס'איז נישט דא קיין וואנט פון צען טפחים אונטער די פענסטער, פארדעם הייסט עס נישט קיין מחיצה, ווייל טאמער ס'וואלט געווען א וואנט פון צען טפחים אונטער די פענסטער אפילו ס'איז דא א פענסטער העכער דעם, קען מען דאך נישט אריבערטאנצן די צען טפחים'דיגע וואנט, פאר דעם הייסט עס נישט קיין גוטע פתח, אבער ווילאנג איין שטיקל, א חלק פון די פענסטער איז אין די צען טפחים, איז שוין נישט קיין פראבלעם. זאגט די גמרא, תנינא להא דתניא רבנן, וואס טייטש אונזער משנה איז בעצם מרמז אויף א צווייטע זאך וואס שטייט שוין אין א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט קלאהר, כולו למעלה מעשרה, ומקצתו בתוך עשרה, כולו בתוך עשרה, ומקצתו למעלה מעשרה, מערבין שניים ואם רצו מערבין אחד, אז טאמער די גאנצע פענסטער איז אין די צען טפחים, אדער אפילו נאר א חלק שטעקט זיך אריין אין די צען טפחים, קען מען דאך אוודאי מאכן אן עירוב צוזאמען, אדער מען קען מאכן באזונדער, אבער צוזאמען קען מען אויך מאכן אן עירוב. זאגט די גמרא דרך אגב, פארוואס דארף די ברייתא איבער חזר'ן צוויי מאל, השתא כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה אמרת מערבין שניים, טאמער די גאנצע זאך ס'טייטש רוב פענסטער איז העכער צען טפחים, א חלק שטעקט זיך אריין אין די צען טפחים, זאגסט אז מען קען מאכן צוזאמען אן עירוב, ואם רצו מערבין אחד, איז כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה מיבעיא, איז כל שכן ווען די גאנצע זאך איז אין די צען טפחים נאר אביסל שטעקט זיך ארויס, און פארשטייט זיך אז מען קען, זאגט די גמרא זו ואין צריך לומר זו קתני, אין הכא נמי, די ברייתא זאגט ביידע, אז דאס איז א חידוש, טייטש נישט נאר דאס נאר דאס אויכעט, אבער די עיקר איז אז א חלק פון די פענסטער שטעקט זיך אריין אין די צען טפחים, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, חלון עגול, א רינדעכיגע פענסטער, וואס טיילט אפ צווישן צוויי חצרות, וואס בעצם אונז האבן נאר גערעדט אין די משנה פון א פיר עקיגע פענסטער דארף זיין פיר טפחים אויף פיר טפחים, וואס איז מיט א רינדעכיגע פענסטער, איז אונז וועלן מיר זעען די גמרא העט זאגן, אז א רינדעכיגע פענסטער העלפט נאר טאמער מען קען אריינשטופן, אין די רינדעכיגע פענסטער קען מען אריינשטופן א פענסטער פון פֿיר אויף פֿיר, דארף קענען אריינלייגן א ריבוע א באקס פון פֿיר אויף פֿיר אין די רינדעכיגע פענסטער, זאגט יעצט די גמרא טאקע רבי יוחנן זאגט א רינדעכיגע פענסטער צריך שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים ושניים ומשהו מהם בתוך עשרה, שאם ירבענו נמצא משהו בתוך עשרה. ס'טייטש אזוי, מ'דארף מאכן א רינגל אז די רינגל זאל זיין פֿיר און צוואַנציק טפחים ארום און ארום, נישט די ברייט פון די רינגל פֿיר און צוואַנציק טפחים, נישט ווען מ'מעסט פון איין זייט רינגל צום צווייטן, נאר אז מ'מעסט די רינגל אליין, ס'דא א פענסטער, מ'נעמט א מעסטער און מ'מעסט ארום און ארום, דארף זיין פֿיר און צוואַנציק טפחים, נאר אזא סארט רינגל גייט אריין אין דעם א פענסטער פון פֿיר אויף פֿיר, חוץ פון דעם דארף די רינגל אויך זיין די צוויי אונטערשטע טפחים מיט נאך אביסל דארף זיך אריינשטעקן אין די צען טפחים פון די ערד, פארוואס? ווייל אויכעט די פֿיר אויף פֿיר וואס מען מאכט אין די רינגל דארף זיך דאך זיין אין די צען טפחים פון די ערד, און דאס קען נאר געשען טאמער די אונטערשטע צוויי טפחים פון די רינגל זענען אין די צען טפחים, און דאס זאגט אונז דא רבי יוחנן, און ממילא זעהן מיר רבי יוחנן על כל פנים זאגט אז א רינגל כדי ס'זאל אריינגיין אין דעם א קעסטל פון פֿיר אויף פֿיר דארף די רינגל זיין פֿיר און צוואַנציק טפחים ווען מען מעסט עס פון ארום און ארום, פרעגט אויף דעם די גמרא, מכדי כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו ברוחבו טפח, בתריסר סגיא, וואס טייטש די גמרא האט נאכנישט געוואוסט אז מען דארף אריינלייגן א פֿיר אויף פֿיריגע קעסטל אינעם רינגל, די גמרא האט פארשטאנען אז די רינגל איז גענוג ס'זאל זיין פֿיר טפחים אין די ברייט פון די רינגל, און ממילא זאגט די גמרא היות וואס אונז האבן דאך א כלל, אז א רינגל איז דריי מאל אזוי לאנג ווי די ברייט, וואס טייטש, א רינגל לאמיר זאגן וואס מען מעסט פון איין זייט רינגל צו די צווייטע מעסט מען א טפח, איז טאמער מעט מעסטן פון ארום און ארום עט עס זיין דריי טפחים טאמער מעט מעסטן די אינדרויסענדיגסטע חלק פון די רינגל, און ממילא קומט אויס די רינגל אליין איז דריי מאל אזוי ברייט ווי די לענג פון די רינגל, און ממילא קומט אויס. טאמער דו ווילסט די רינגל זאל זיין פיר טפחים ברייט, וואס די גמרא פארשטייט דאס איז וואס מען דארף דא האבן, פיר טפחים ברייט די רינגל, איז וויפיל דארף זיין די רינגל פון ארום און ארום? דריי מאל אזויפיל, צוועלף טפחים. און ממילא א רינגל פון צוועלף טפחים טאמער מען מעסט ארום און ארום צוועלף, זאל שוין אויך זיין א גוטע פענסטער, ווייל ווי נישט ווי די רינגל איז ברייט פיר. זאגט די גמרא ניין, הני מילי בעיגולא, אבל בריבועא בעינן טפי, וואס טייטש דו רעדסט א רינגל, די רינגל זאל זיין ברייט פיר טפחים, אונז דארף מיר די קעסטל זאל זיין ברייט פיר טפחים, און במילא פאר דעם איז דיין חשבון נישט קיין גוטע חשבון, פרעגט אבער דאך נאך אלץ די גמרא, מכדי כמה מרובע יתר על העיגול, רביע, איז בשיתסר סגיא, וואס טייטש אונז ווייס מיר א כלל, אז וויפיל איז א קעסטל מער פון א רינגל, ווען איך מאך א רינגל, און איך מאך די רינגל, לאמיר זאגן מען רעדט דא א רינגל וואס די רינגל פון ארום און ארום מעסט זיך דרײַ טפחים איז א קעסטל, טאמער איך האב א קעסטל וואס איז פונקט די זעלבע ברייט, און אזוי האמיר געשמועסט א רינגל וואס איז ברייט א טפח, איז פון ארום און ארום עט זיין דרײַ טפחים, א קעסטל וואס איז ברייט א טפח, איז פון ארום און ארום עט זיין ברייט פֿיר טפחים, ס'טייטש מען לייגט דא צו א פערטל, אויב אזוי, נאכדעם וואס דו זאגסט מיר אז מען דארף דא מעסטן מיט א קעסטל נישט מיט א רינגל, ס'טייטש אזוי. איך האב געוואלט מעסטן מיט א רינגל, א רינגל וואס פון איין זייט רינגל צום צווייטן איז פֿיר טפחים, זאגסטו דאס איז נישט גוט, איז לאמיר טאקע זען, א רינגל וואס איז איין זייט צום צווייטן פֿיר טפחים, וויפיל איז עס פון ארום און ארום, האמיר געשמועסט דריי מאל אזוי גרויס, צוועלף, זאגסטו ניין, צוועלף איז נישט גוט, מען דארף א קעסטל, שוין, א קעסטל וואס איז פֿיר אויף פֿיר, וויפיל איז עס פון ארום און ארום, זעכצן, יא, פֿיר אויף יעדע זייט, פֿיר מיט פֿיר מיט פֿיר מיט פֿיר איז זעכצן, און במילא מאך פון די רינגל זעכצן, האסט אבער א רינגל וואס פון ארום און ארום איז זעכצן, דאס זאל זיין גוט? זאגט די גמרא ניין, הני מילי עיגולא דנפיק מגו ריבועא, אבל ריבועא דנפיק מגו עיגולא, בעינן טפי, מאי טעמא משום מורשא דקרנתא, וואס טייטשט דיין חשבון איז נישט קיין גוטע חשבון, פארוואס? ווייל די דין וואס מען זאגט אז א קעסטל איז גרעסער פון א רינגל מיט א פערטל, דאס איז ווען כ'האב א רינגל, און ארום די רינגל וויל איך מאכן א קעסטל, זאג איך אזוי, די רינגל פון איין זייט צום צווייטן איז פיר, איז פון ארום און ארום וויפיל איז דאס? איז עס צוועלף, מאכסט א קעסטל אויף דעם, איז פון ארום און ארום וויפיל איז די קעסטל? די קעסטל וועט זיין זעכצן, ווייל די קעסטל איז פיר אויף פיר, די רינגל איז נישט פיר אויף פיר, דו פארלירסט די עקן, מורשא דקרנתא טייטש מען פארלירט די עקן, און די רינגל איז קלענער פון די קעסטל מיט א פערטל, די רינגל איז צוועלף, אבער טאמער איך וויל מאכן א קעסטל אין א רינגל, און די קעסטל איז פיר אויף פיר, דעמאלטס איז נישט גענוג אז די רינגל איז פון ארום און ארום זעכצן, נאר עס דארף זיין נאך גרעסער, ס'דארף ארום נעמען דעם קעסטל, איז וויפיל איז דאס גרעסער, איז אויף דעם האט רבי יוחנן געזאגט אז מען דארף דער רינגל זאל זיין פֿיר און צוואַנציק, טאמער ס'וועט זיין פון ארום און ארום פֿיר און צוואַנציק, דעמאלטס קען איך אריין לייגן אין דעם א קעסטל וואס איז פֿיר אויף פֿיר, זאגט אבער די גמרא די חשבון איז אויך נישט גוט, ווייל מכדי כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא, אונז ווייסן מיר דאך די כלל אז א פֿיר עקיגע קעסטל וואס דער קעסטל איז פֿיר עקיג, דהיינו פון איין זייט צום צווייטן לאמיר זאגן איז פֿיר אויף פֿיר אויף פֿיר אויף פֿיר, איז וויפיל איז די אלכסון פֿון דער קעסטל, די אַלכסון, ווען כ'וועל מעסטן פֿון איין ווינקל צום צווייטן ווינקל, עט דאָך זײַן לענגער פֿון פֿיר, ס'עט זײַן איינס פּוינט פֿיר, איינס נקודה פֿיר, איינס מיט צוויי פֿופֿטלעך. דהײַנו, טאָמער אַ קעסטל איז פֿיר אויף פֿיר אויף פֿיר, איז פֿון איין ווינקל צום צווייטן איז פֿינף פּוינט זעקס. פֿינף פּוינט זעקס טפֿחים איז די אַלכסון. און במילא, טאָמער כ'וויל מאַכן אַ רינגל אַרום דער קעסטל, דאַרף דער רינגל זײַן, דער רינגל דאַרף דאָך אַרומנעמען אויך די עקן פֿון דער קעסטל, ס'טײַטש, דער רינגל דאַרף זײַן ברייט פֿון איין זײַט רינגל צום צווייטן, דארף זיין פֿינף פוינט זעקס טפחים, יעצט, פֿינף פוינט זעקס טפחים איז פון איין זייט רינגל צום צווייטן, טאמער איך האב א רינגל וואס פון איין זייט צום צווייטן איז פֿינף פוינט זעקס, איז וויפיל איז עס פון ארום און ארום? דריי מאל אזוי פיל האמיר געשמועסט, וויפיל איז דריי מאל פֿינף פוינט זעקס? זעכצן מיט פיר פיפטלעך, דאס איז בשיבסר נכי חומשא סגיא זיבעצן נעם אראפ א פיפטל ס'טייטש זעכצן מיט פיר פיפטלעך, און ממילא פארוואס זאגט רבי יוחנן ס'דארף זיין פֿיר און צוואַנציק טפחים? ס'איז גענוג אז דער רינגל איז זעכצן מיט פיר פיפטלעך טפחים פון ארום און ארום, גייט אריין אין דעם א מחיה, א רביע פון פיר אויף פיר? זאגט די גמרא ניין, רבי יוחנן אמר כי דיינה דקיסרא, רבי יוחנן פסק'נט ווי די דיינים פון קיסריה, ואמרי לה כרבנן דקיסרא, ס'דא זאגן ווי די חכמים פון קיסריה, וואס זיי האבן געהאלטן אנדערש, דאמרי עגילה מגוי רביע ריבעא, רביע מגוי עגילה פלגה, זיי האבן געהאלטן, די ערשטע חלק וואס זיי זאגן דא עגילה מגוי רביע ריבעא, דאס איז די זעלבע זאך וואס מ'האט פריערט געזען, אז טאמער איך וויל א רינגל אריין לייגן אין א קעסטל, דעמאלטס איז די קעסטל גרעסער פון די רינגל מיט א פערטל, אבער טאמער איך וויל מאכן א רינגל ארום א קעסטל, דעמאלטס דארף די רינגל זיין גרעסער פון די קעסטל מיט האלב פון די קעסטל, לאמיר מאכן די חשבון צוזאמען, די קעסטל דא איז פֿיר אויף פֿיר אויף פֿיר וואס טייטשט די קעסטל פון ארום און ארום איז זעכצן, יעדע זייט איז פיר, טאמער מען מעסט עס פון ארום און ארום האט מען דא זעכצן. די רינגל, טאמער דו ווילסט מאכן א רינגל ארום דעם, זיי האלטן נישט פון די חשבון אז מען מאכט די רינגל איינס פוינט פיר מאל גרעסער, זיי האלטן עס דארף זיין צוויי מאל גרעסער, וואס טייטש צוויי מאל גרעסער? איך נעם די זעכצן, האלב פון זעכצן איז אכט, איך דארף צולייגן א האלב צו די זעכצן, איך דארף נעמען זעכצן מיט נאך האלב פון זעכצן, וואס טייטש זעכצן מיט נאך אכט, צוזאמען איז דאס פֿיר און צוואַנציק, דאס איז די מידה פון א רינגל וואס נעמט ארום א פיר עקיגע קעסטל, טייטש בעצם זיי טענה'ן זיך דא אויף א מציאות, און אוודאי זענען זיי נישט גערעכט, דאס איז נישט קיין ריכטיגע חשבון, אבער אזוי האט מען געמאכט א חשבון דארט אין קיסריה, זיי האבן געהאלטן אז די היקף פון די רינגל דארף זיין איינס מיט א האלב מאל אזוי גרויס ווי די היקף פון די פיר עקיגע קעסטל אינדערמיט, וואס דאס איז נישט ריכטיג ווייטער אזוי ווי מען האט געשמועסט ווייל די אמת איז אז כדי צו מאכן א רינגל ארום א קעסטל דארף דער רינגל סך הכל זיין אזוי לאנג ווי די אלכסון פון די קעסטל, וואס די אלכסון פון די קעסטל האמיר געזען א קעסטל וואס איז פֿיר פֿיר און פֿיר איז די אלכסון פֿינף פוינט זעקס, ס'איז נישט קיין גאנצע, ס'איז נישט פֿיר און צוואַנציק, מ'קומט אינגאנצן נישט צו פֿיר און צוואַנציק, מ'איז סך הכל אנגעקומען צו בקושי זיבעצן, זעכצן מיט פֿיר פופטלעך, אבער אזוי, על כל פנים, האבן די דייני קיסריה אדער די רבנים פון קיסריה געהאלטן, און ממילא מיט די טעות'דיגע חשבון האט ר' יוחנן גע'פסק'נט אז דער רינגל דארף זיין פֿיר און צוואַנציק ארום און ארום, יעצט תוס' האט דא א לאנגע פשעטל צו פארענטפערן טאקע די שיטה פון די רבנים פון קיסריה און ווי ס'איז געווען דא די טעות פון ר' יוחנן וואס ר' יוחנן האט נישט פארשטאנען די דייני און די רבני קיסריה אבער על כל פנים אונז זעמיר נישט געלערנט די תוס' זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, מיר האבן געלערנט אין די משנה פחות מארבע על ארבע או למעלה מעשרה, האמיר געזען אז די פענסטער איז נישט קיין גוטע פענסטער, זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, לא שנו, די דין וואס מען האט געזען אין די משנה אז די פענסטער דארף זיין אין די צען טפחים, דאס איז נאר אלה חלון שבין שתי חצרות, צווישן צוויי חצרות דארף די פענסטער זיין אין די צען טפחים, אבל חלון שבין שתי בתים, טאמער מען האט צוויי שטיבער, דעמאלטס אפילו למעלה מעשרה נמי, אפילו די פענסטער איז העכער פון צען טפחים, קען מען אויכעט אם רצו לערב מערבין אחד, קען מען מאכן עירוב צוזאמען, אויף א פענסטער אפילו די פענסטער איז נישט אין די צען טפחים, מאי טעמא? פארוואס? ווייל בית איז כמאן דמלי דמי, א שטוב איז כאילו עס איז אנגעפילט, ס'טייטש ס'איז דאך פול מיט חפצים אין שטוב, ס'דא אויף וואס צו קריכן, אין א חצר, דארף די פענסטער זיין אין די צען טפחים כדי מען זאל קענען אריבער גיין די פענסטער, אבער אין א שטוב וואס ס'איז דא אויף וואס צו קריכן איז אנדערש, און במילא אין א שטוב איז די דין אפילו די פענסטער איז גאר הויעך הייסט עס א גוטע פתח און במילא קען מען מערב זיין אזוי. איתיביה פרעגט די גמרא איתיביה רבא לר' נחמן רבא פרעגט א קשיא צו ר' נחמן, שטייט אין די ברייתא, אחד לי חלון שבין שתי חצרות, סיי א פענסטער צווישן צוויי חצרות, ואחד לי חלון שבין שני בתים, איז די זעלבע זאך ווי א חלון צווישן צוויי שטובער, ואחד לי חלון שבין שתי עליות, איז פונקט ווי א פענסטער פון צוויי בוידעמעס, ואחד לי חלון שבין שני גגין, איז פונקט ווי א פענסטער צווישן צוויי גגין, ואחד לי חלון שבין שני חדרים, איז פונקט ווי א פענסטער פון צוויי צימערן, וואס טייטש כולן ביי אלע איז געזאגט געווארן דער שיעור, ארבעה על ארבעה בתוך עשרה, אז דארף זיין פיר אויף פיר, אין די צען טפחים, און במילא שטייט דא קלאר אין די ברייתא, אז יעדע פענסטער אפילו צווישן צוויי שטובער, דארף אויך זיין אין די צען טפחים, ענפערט די גמרא, תרגומא אחצרות, ניין, די ברייתא גייט ארויף אויף חצרות, אז ביי חצרות דארף עס זיין צען טפחים ביי די אנדערע נישט, פרעגט די גמרא והא אחד לי קתני, שטייט קלאר אין די ברייתא אז אלע זענען די זעלבע דין, אחד לי איז טייטש אז עס איז די זעלבע ביי מיר, ביי אלע די זעלבע דין, און ווי קענסטו זאגן סגייט נאר ארויף אויף חצירות, ענפערט די גמרא תרגומא ארבעה על ארבעה, די דין אז סדארף זיין פֿיר אויף פֿיר, דאס איז גלייך ביי אלע, אבער די דין אז סדארף זיין אונדער צען טפחים, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי א חצר, זאגט די גמרא, בעי מיניה רב אבא מרב נחמן, האט רב אבא אן איבעיא געפרעגט פון רב נחמן, לול הפתוח מן בית לעליה, וואס איז טאמער סדא א שטוב מיט א בוידעם פון אויבן, און סדא א פענסטער אין די דאך, און די שאלה דא איז אויך, צו דער פענסטער הייסט עס דאך נישט ס'איז העכער צען טפחים ס'איז דאך אין דער דאך, די שאלה צו דער פענסטער איז א גוטע פענסטער, צריך סולם קבוע להתירו, או אין צריך סולם קבוע להתירו, דארף מען באפעסטיגן דא א לייטער כדי ס'זאל הייסן א גוטע פענסטער, ווייל אן א לייטער קען מען דאך נישט נארמאל געהעריג אנקומען דארט אדער אפשר ניין? היות מ'זאגט ביתא כמאן דמליא דמי זאגט מען אז אפילו אן קיין לייטער היות עס איז אין א שטוב, אין א שטוב איז נישט דא קיין שום תנאי, און יעדע סארט פענסטער איז א גוטע פענסטער, און ר' אבא איז מבאר כי אמרינן ביתא כמאן דמליא דמי, הני מילי מן הצד, קען זיין ביתא כמאן דמליא דמי, אז די חילוק צווישן א חצר און א שטוב איז נאר ביי א פענסטער אין א וואנט, אבל באמצע אבער אין א דאך לא, או דילמא לא שנא אדער אפשר נישט קיין שום חילוק. אמר ליה, האט ר' נחמן געענטפערט אינו צריך, מען דארף נישט קיין לייטער, יעדע פענסטער אין א שטוב נישט קיין חילוק ס'איז אויפן דאך, ס'איז העכער צען טפחים, ס'איז אלעמאל א גוטע פענסטער אז מען זאל קענען מאכן עירוב פון די צוויי שטובער, זאגט די גמרא, סבור מינה, רב אבא האט פארשטאנען פון ר' נחמן, אז סולם קבוע הוא דאינו צריך, סולם ארעי צריך, אז מען דארף טאקע נישט האבן א לייטער א קבוע, אבער עפעס א סארט לייטער דארף דארט זיין, זאגט די גמרא איתמר אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר' נחמן, אחד סולם קבוע, ואחד סולם ארעי אינו צריך, ניין, אז מען דארף ביידע נישט, נישט קיין סולם קבוע, און נישט קיין סולם ארעי. זאגט די הייליגע משנה, כותל שבין שני חצרות, גבוה עשרה, ורוחב ארבעה, מערבין שנים, ואין מערבין אחד. ס'טייטש טאמער ס'איז דא א וואנט צווישן צוויי חצרות, וואס איז הויעך צען טפחים, און ס'איז דיק פֿיר טפֿחים, איז דאס א געהעריגע וואנט, מ'וועט באלד זען וואס די נקודה פון דיק פֿיר טפֿחים, נישט דאס איז די עיקר חידוש דא פון די משנה, די עיקר איז די נעקסטע פאל פון די משנה, אבער על כל פנים די משנה זאגט אונז דא, אז טאמער ס'איז דא א געהעריגע וואנט צווישן צוויי חצרות, אן קיין טויער, אן קיין פענסטער, דעמאלטס קען מען נישט מאכן עירוב פון די צוויי חצרות צוזאמען, נאר יעדע חצר דארף מאכן עירוב פאר זיך, אבער זאגט די משנה, היו בראשו פירות, טאמער ס'איז געווען אויף די וואנט איז געווען פירות, דעמאלטס איז די דין אלו עולין מכאן ואוכלין, ואלו עולין מכאן ואוכלין, ובלבד שלא יורידו למטן, דעמאלטס קען יעדע חצר ארויפגיין אויפן וואנט און עסן פון די פירות וואס ליגט אויפן וואנט, פארוואס? ווייל דער כותל, דער וואנט דא איז דאך הויך צען טפחים, ס'איז ברייט פיר טפחים, ס'איז דיק פיר טפחים, און ממילא די שטח אויף די וואנט אויף די מחיצה איז בעצם א רשות פאר זיך, און ממילא קען יעדעס איינס פון די צוויי חצרות ארויפגיין אויף די וואנט און עסן דארט וואס מ'וויל, די עיקר איז מ'שלעפט נישט עפעס אראפ פון דארט אריין אין חצר אריין. זאגט די משנה ווייטער. נפרצה הכותל, טאמער ס'איז געווארן א לאך אין דער וואנט, איז דער דין אזוי, עד עשר אמות, מערבין שנים, ואם רצו מערבין אחד, מפני שהוא כפתח, טאמער דער לאך וואס איז געווארן דא איז ווייניגער פון צען אמות, דעמאלט זאג איך ס'הייסט א גוטע פתח, און מילא איז דא א פתח יעצט צווישן די צוויי חצרות, קענען זיי אדער מאכן עירובין באזונדער, אדער צוזאמען אזוי ווי מ'האט געזען, אבער יותר מכאן, טאמער דער לאך וואס איז געווארן דא איז גרעסער פון צען אמות ס'איז ברייטער פון צען אמות, דעמאלטס מערבין אחד ואין מערבין שנים, דעמאלטס אזא מין גרויסע לאך הייסט שוין א פרצה, ס'הייסט שוין נישט קיין פתח, ס'מאכט שוין אטאמאטיש די צוויי חצרות זאלן הייסן ווי איינס, און מילא פארלירן זיי שוין די אפציע צו מאכן באזונדער, זיי מוזן מאכן יעצט אן עירוב צוזאמען, טאמער זיי וועלן מאכן אן עירוב צוזאמען איז ס'א גוטע עירוב, באזונדער וועלן זיי נישט קענען, די עירוב וועט נישט זיין קיין גוטע עירוב.